אות א', אין שייכות צו דער הבטחה פון אייבערשטן צו אברהמען וואס ס'שטייט אין די היינטיגע פרשה, שטייט לזרעך אתן את הארץ הזאת, זאגט ער אין מדרש, מדרש בראשית רבה ברענגט אראפ, בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים וכו', ווען אברהם אבינו איז געווען אין ארם נהריים, ראה אותן אוכלין ושותין ופוחזין, האט געזען אז זיי עסן און טרינקען און מ'ווילדעוועט, אמר, האט ער געזאגט, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שאוכלים ושותים ופוחזים, איך וויל נישט האבן קיין חלק אין די לאנד. וכיון שהגיע לסולומו של צור, ווען ער איז אנגעקומען אין ארץ ישראל, און עס ווערט אנגערופן סולם, סולומו של צור, ווייל ס'רעדט זיך דארט וועגן ארויפגיין אויף, מ'דארף ארויפגיין אויף גרויסע בערג, איז דאס אזוי ווי מ'גייט ארויף אויף א לייטער, הייסט עס סולומו של צור. ראה אותן עסוקין בניכוש כו' בעידור כו', האט געזען אז זיי מאכן ניכוש מיינט אז זיי רייניגן אויס די לעבן די ביימער וואס ס'וואקסט דארטן עידור מ'גראבט און מ'מאכט אז ס'זאל קומען דארטן וואסער מיט אלע זאכן האט געזען אז זיי זענען פארנומען מיט ארבעט אמר האט אברהם אבינו געזאגט הלוואי יהא חלקי בארץ הזאת איך וויל הלוואי זאל זיין מיין חלק אין די לאנד, אמר לו הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת, ווען ער איז אנגעקומען אין סולומו של צור וואס דאס איז ארץ ישראל, האט ער געזען וואס דארטן טוט זיך, האט ער געזאגט דעם אייבערשטן, דאס וויל איך, האט אים דער אייבערשטער געזאגט לזרעך אתן את הארץ הזאת. זאגט דער רבי וויבאלד דער מדרש פארבינדט דעם אויבערשטנ'ס הבטחה די הבטחה פון לזרעך אתן את הארץ הזאת פארבינדט דאס דער פארבינדט דאס דער אויבישטער מיט דעם וואס דער רצון פון אברהם אבינו, ווי געזאגט פריערט, הלוואי יהא חלקי בארץ הזאת, איז דער ענין וואס דער אייבישטער גיט דאס אים איז געווען צוליב דער התעסקות במלאכה פון די יושבי הארץ, אברהם אבינו האט געזען אז ס'איז אנדערש ווי אין ארם נהריים וואס דארטן איז אוכלים ושותים ופוחזים, ווייל וואס איז דאס? ווייל התעסקות במלאכה, איז דערפון פארשטאנדיג אז די מעלה פון זייער התעסקות במלאכה איז געווען די סיבה, נישט נאר צו אברהם'ס צו אברהם'ס רצון צו דער לאנד, די סיבה וואס דער אייבישטער גיט אים די לאנד איז געווען נישט נאר א סיבה נישט נאר א סיבה וואס אברהם'ס רצון איז געווען צו די לאנד נאר אויך צו דער נתינה פון ארץ ישראל לזרעו של אברהם, ווי דער לשון איז לזרעך אתן את הארץ הזאת, נישט נאר צו דיר נאר צו אלעם, וואס איז די סיבה? ווייל ער האט זיי געזען אז זיי טוען אין מלאכה. ראה אותן עסוקים בניכוש ובעידור, זיי האבן געמאכט די מלאכה. דאס איז דער מדרש, און דער רבי איז מסביר אז לויט דעם רצון פון אברהם אבינו האט דער אייבישטער געגעבן די לאנד צו אים און צו זיינע קינדער. זאגט דער רבי שטעלט זיך די שאלה, דאס וואס אברהם אבינו האט געזאגט הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת, חלקי בארץ הזאת, דאס וואס ער האט געוואלט מיין חלק, האט דאס אויך דעם פירוש ער זאל האבן דארטן א חלק צווישן די אנדערע תושבים. ער וויל דארטן ער בעט דעם אייבערשטן אז איך זע אז ס'איז א פיינער פלאץ מען ארבעט דא וואלט איך געוואלט זיצן דארט צוזאמען מיט די תושבים ווייל די יושבי הארץ זענען זיך עוסק במלאכה וואס זעט מען ארויס פון דעם איז מובן איז פארשטאנדיג פון דעם אברהם האט געוואלט וואוינען צווישן מענטשן וואס פירן זיך בהנהגה ראויה נישט אין ארם נהריים וואס אוכלים ושותים ופוחזים און נישט צווישן אזעלכע וואס אוכלים ושותים ופוחזים, ער וויל לעבן אין א פלאץ וואס מענטשן פירן זיך ווי ס'דארף צו זיין. און לזרעך אתן את הארץ הזאת מיינט דאך אז הארץ הזאת, די לאנד וואס דו זעסט יעצט און דו זאגסט אז ס'איז א גוטע לאנד און דו ווילסט דארטן וואוינען, וועט דער אויבערשטער אינגאנצן אוועקגעבן צו אידן אליין, וואס ס'וועט זיין יעמאלט דער ענין פון ירושת הארץ, ס'וועט זיין דער ענין פון כיבוש מ'וועט כובש זיין די ארץ ישראל, איז פרע ווערט דאך די שאלה מאיזה טעם זאל די הבטחה זיין פארבונדן מיט דער הנהגה טובה פון די יושבי הארץ? אברהם אבינו זאגט אז ער וויל דארטן וואוינען מיט די תושבים ווייל ס'איז א גוטער פלאץ זיי ארבעטן דארטן, דער אייבישטער גיט דאך אים לזרעך אתן את הארץ הזאת, מ'וועט עס אוועקגעבן צו די אידן אליין און ס'וועט נישט זיין דארטן די אלע גוים, איז וואס דער אויפטו פון וואס אברהם אבינו האט געזען אז זיי טוען די מלאכה? איז מאיזה טעם זאל די הבטחה זיין פארבונדן מיט דער הנהגה טובה פון יושבי הארץ? ס'האט אינגאנצן נישט קיין שייכות. ויתירה מזו, ס'ווערט נאך אפילו נאך שווערער. וועגן וואס רעדט זיך אויס? וויבאלד אז די הנהגה בימי אברהם איז געווען ווי ס'דארף צו זיין, דערפאר גיט מען עס די אידן שפעטער זאלן האבן די גאנצע לאנד אליין. לכאורה איז נישט פארשטאנדיג אינגאנצן, ס'איז דאך א געוואלדיגע שאלה אויפן מדרש וואס ער זאגט דאס. אות בית.

זאגט דער רבי, מען דארף אבער פארשטיין, איך האב א, איך האב א נאך א שווערערע שאלה אויף דעם, חזל, איז, איז ממילא לויט דעם קומט אויס איז פארשטאנדיג פארוואס דער אייבשטער גיט עס דערנאכדעם אפ צו די אידן אליין, און פארוואס אברהם אבינו האט געוואלט, און די אלע איז פארשטאנדיג, מען דארף אבער פארשטיין, חזל זאגן, דער רבי ברענגט אראפ אין תורת כהנים, אז מעשיהם של כנענים מקולקלים מכל עמים, כנענים, רעדט זיך וועגן ארץ ישראל, זענען ערגער פון אלע אנדערע ערטער, ואותו המקום שנתכוונו בו ישראל, און דעם פלאץ וואס די אידן האבן גענומען, איז מקולקל מכל, איז נאך ערגער ווי אלעמען. דער רבי ברענגט אראפ אז דער לשון, נישט שנתכוונו, נאר שנתיישבו, און דעם פלאץ וואס די אידן האבן גענומען, איז נאך געווען ערגער פון אלע, פון אלע ערטער וואס עס קען זיין, אפילו אין כנען אליין איז דאס געווען פון די ערגסטע. וויבאלד אז בכלל זענען די מעשים פון די כנענים געווען מקולקלים מכל עמים, אויך פונעם עם אין ארם נהריים, טא ווי איז שייך צו זאגן אז אט די איינציגע מעלה פון התעסקות במלאכה פון די יושבי הארץ, און דוגמתה די איינציגע תכונה טובה אינעם ארץ גופא, זאג נישט, עס איז נישטא דארטן מער קיין זאכן, וואוינען דארטן די ערגסטע מענטשן, און דו זאגסט מיר אז ס'קען זיין אז ס'יש ארץ מגדלת, וואס איז מגדלת? מגדלת נאר אז זיי ארבעטן, אבער די אלע אנדערע זאכן איז דאך נישט גוט, זאל איבערוועגן די מעלה פון וואס איז דא דער ענין פון התעסקות במלאכה, זאל איבערוועגן זייערע אלע אנדערע חסרונות, אפילו איך וועל זאגן אז ס'איז ארץ מגדלת, ס'וועט מגדל זיין אז זאלן ארבעטן, אבער אין צו דערצו צום ארבעטן האבן זיי דאך די אלע חסרונות וואס דארטן איז דא, ווי קען עס איבערוועגן דער ענין פון די מעלה וואס זיי ארבעטן אויף די אלע אנדערע זאכן וואס זיי טוען נישט קיין שיינע זאכן, מיעסע זאכן? ביז אז צוליב דעם די סיבה וואס אברהם אבינו זאגט אז ער וויל האבן דעם פלאץ ווייל ראה אותן כשהגיע לסולמה של צור ראה אותן עסוקים בניכוש בעידור האט ער געזאגט הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת וואס לייגט זיך נישט אין שכל וואס מיינט דאס דא ביז אז צוליב דעם איז דווקא זי אן ארץ וואס איז ראוי פאר אידן. דא האבן מיר א געוואלדיגע שאלה אין אות א' און אין ב', וואס טוט זיך דא, וואס דער אברהם אבינו האט געוואלט האבן דווקא די די לאנד, און אפילו איך זאל זאגן אז ארץ מגדלת, דערפאר איז אפילו אז די אידן נעמען עס איבער דערנאכדעם אינגאנצן, איז נישט נוגע וואס איז געווען די הנהגה נאך ביי אברהמ'ן, ווייל ס'וועט זיין די ווער זאלן אריינקומען דארטן די אידן וועט ער זיי אויכעט ברענגען אז זאלן זאלן זיין עוסק זיין במלאכה און זיך פירן ווי ס'איז די הנהגה ראויה, פרעגט דער רבי ווי קען עס זיין? מ'זעט דאך אז מעשיהם שלעכט און, מ'זעט גאר די ערגסטע וואס ס'קען זיין. אות ג, יעצט געזאגט פריער, דער רבי האט אריינגעגאנגען א לאנגע אריכות אין מסביר זיין די גמרא אין סנהדרין, און לויט דעם וועט מען צוריק קומען צום סוף און פארשטיין דעם הסבר פון אברהם אבינו וואס איז געווען דא וואס ער האט געזאגט הלוואי יהיה חלקי, און הגם אז עס איז א פלאץ וואס זענען מקולקלים מכל העמים, ובפרט נאך וואו די אידן גייען זיך באזעצן איז נאך מקולקל מכל, ווי דער מדרש ווי עס שטייט אין תורת כהנים, וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס דא איז.

יעדער מענטש איז באשאפן געווארן אויף צו ארבעטן, שנאמר כי אדם לעמל יולד, א מענטש איז באשאפן געווארן אויף עמל, עמל מיינט הארעווען, די גמרא איז ממשיך, איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, איך ווייס נישט אויב דער מענטש וואס איז באשאפן געווארן, ס'שטייט כל אדם לעמל נברא, זאגט ר' אלעזר איך ווייס נישט אויב צו עמל פה רעדן, אדער לעמל מלאכה פשוט כפשוטו ארבעטן, און ער איז ממשיך, דער פסוק אדם לעמל נברא איז א פסוק אין איוב. דערנאך זאגט רבי אלעזר כשהוא אומר, ס'איז דא א פסוק אין משלי, כי אכף עליו פיהו, הוי אומר לעמל פה. דער פסוק זאגט, שלמה המלך זאגט אין משלי, כי אכף עליו פיהו, אז מ'האט אים גענייט אויף זיין, אז זיין מויל נייט אים, דער רש"י טייטשט דארט נאר וואס זיין מויל נייט אים אויף עסן, יעמאלט האט ער פון וואו צו עסן פון דעם וואס האט געטאן פריער, וואס האט געהארעוועט פריער. אבער דא דער טייטש וואס דער רבי מיינט איז כי אכף אכף עליו פיהו, אז מען רעדט וועגן דעם מויל איז גענייט אויף צו אויף צו רעדן. הוי אומר, לעמל פה נברא, פון דעם לערנט רב אלעזר ארויס וויבאלד עס שטייט אכף עליו פיהו, אז די תורה וואס ס'שטייט אין פסוק אדם לעמל נברא, גייט עס אויף עמל פה, אויף רעדן. ועדיין איני יודע, יעצט ווייס איך נישט אם לעמל תורה או אם לעמל שיחה, אין עמל פה ווייס איך נישט וואס דאס מיינט, צו ס'מיינט עמל הארעווען אין תורה, אדער עמל שיחה פשוט רעדן, רעדן רעדט מען מסתם וועגן זאכן פשוטע זאכן וואס האט נישט נישט קיין שייכות צו תורה. זאגט ווייטער רבי אלעזר, כשהוא אומר, דער פסוק אין יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, שטייט דארטן דער לשון לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אנהייב פון ספר יהושע, הווי אומר לעמל תורה נברא, ברענגט אראפ רבי אלעזר דעם פסוק אין איוב, דערנאך ברענגט ער א ראי' פון משלי און א ראי' פון יהושע, אז ער קומט צו צו אז ס'הייבט זיך אן, ס'דא דא דריי אופנים, ס'דא עמל מלאכה, ווי דער לשון איז אדם לעמל נברא, ווייסן נישט וואס דאס איז, דערנאך דא די ראי' פון עמל שיחה, און די גמרא בלייבט, רבי אלעזר בלייבט אז וואס איז דער גאנצער אויפטו, ס'דא א פסוק אין יהושע לא ימוש ספר התורה, איז רעדט מען וועגן אדם לעמל נברא, איז דאס עמל תורה. זאגט דער רבי, איז נישט מובן, נישט פארשטאנדיג. ווי קען זיין אפילו א קא סלקא דעתך אז בריאת האדם איז געווען לעמל מלאכה? וואס פאר א מעלה איז דא אין עמל מלאכה וואס איז רעכט צו זאגן אז צוליב דעם איז דער גאנצער תכלית פון זיין באשאפן ווערן? די גמרא זאגט דאך לכתחילה אז אז אז קען זיין אז אז ס'איז לעמל מלאכה. יא, פונעם פסוק אדם לעמל נברא ווייס איך נישט אויב ס'איז עמל מלאכה אדער ס'איז עמל פה, דערנאך זאגט ער אז כשהוא אומר ער ברענגט א פסוק אז מען מוז זאגן אז ס'איז עמל אז ס'איז עמל פה, דערנאך זאגט ער אז איך ווייס נישט וואס עמל פה צו עמל צו עמל תורה צו עמל שיחה, קומט צו צו די מסקנא אז ס'מוז זיין עמל תורה, ווי איז לכתחילה שייך צו טראכטן אפילו אין די גמרא אז ס'רעדט זיך וועגן עמל מלאכה? איז עפעס רעכט צו זאגן אז די גאנצע באשאפן פון די גאנצע איז באשאפן געווארן צוליב צוליב הארעווען צוליב ארבעטן פשוט כפשוטו גיין ארבעטן? על דרך זה איז נישט מובן דער צווייטער קא סלקא דעתך. אפילו דער צווייטער קא סלקא דעתך איז אויך נישט פארשטאנדיג. רבי אלעזר האט דאך געהאט, האט דאך גערעדט וועגן דריי. אדער עמל מלאכה, האט ער געזאגט ניין, אדער עמל שכר, האט ער געזאגט ניין, איז געבליבן אז ס'רעדט זיך וועגן עמל תורה. על דרך זה איז נישט מובן דער צווייטער קא סלקא דעתך, אז דער אדם איז באשאפן געווארן צוליב עמל שכר. בפרט לויט ווי דער רמב"ם איז מפרש די משנה אין פרקי אבות ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, זאגט דער רמב"ם איז מאריך אז רוב דיבורים זענען גאר דיבורים בלתי רצויים, איז איז קען מען זאגן עפעס אז די וועלט איז באשאפן געווארן פאר עמל שיחה אויף דברים אויף דיבורים בלתי רצויים? ס'איז דאך א געוואלדיגע שאלה, וואס טוט זיך דא אין די גמרא? וואס דא די הוה אמינא? נאך גרעסער איז די תמיהה, לויט הידוע די קשיא ווערט נאך אסאך שטארקער, לכאורה קען מען ענטפערן אז ס'איז נאר געווען א הוה אמינא אין די גמרא, אבער די מסקנא איז דאך טאקע אז מען רעדט וועגן עמל תורה איז דאך זייער גוט, זאגט דער רבי ניין, די תמיהה איז לויט הידוע, דער רבי ברענגט אראפ פון. פון ליקוטי לוי יצחק פון דעם רבנס פון דעם רבנס טאטן ברענגט ער אראפ אז אפילו אין די הלכות וואס ס'שטייט דערנאכדעם ס'ברענגט זיך אראפ אז בדותא היא אדער וואס זאגט דער רבנס טאטע זאגט א לשון ליקוטי לוי יצחק כולם ממש אמר השם ובאותו הלשון ממש והשם עצמו אומר ההלכה והוא עצמו אמר שבדותא היא איז געוואלדיג, זעהן מיר דאך אז אפילו אין די הוה אמינא, אפילו ווען מ'האט א הוה אמינא אין תורה האט דאס אויכעט א ארט, און ס'איז תורה. כדמוכח, נאך גרעסער זעט מיר לויט הידוע אז אויך א קא סלקא דעתך אין תורה איז תורה. כדמוכח אויך פון דעם דין, א געוואלדיגער דין, א פשוט'ער דין אין שולחן ערוך, אז ווען איינער לערנט א קשיא, אדער קא סלקא דעתך אין תורה, אן דעם תירוץ ומסקנה, ער האט נאר געלערנט א שאלה אין גמרא, איז ער אויך מחויב צו זאגן ברכת התורה? לכאורה אפשר דארף מען נישט מאכן קיין ברכת התורה וויבאלד אז די הלכה דארף נישט בלייבן אזוי, אדער ער האט נאר א שאלה, אביי האט א שאלה און רבא וועט אים ענטפערן, איז די אביי שאלה פאלט אראפ, אויב ס'פאלט אראפ איז דארף איך נישט מאכן קיין ברכת התורה, די הלכה איז נישט אזוי, אויב דו גייסט לערנען נאר א שאלה אן דעם תירוץ, דארפסטו יא, ווייל ס'איז תורה. נאכמער, ויתירה מזו, אין דער ב א קומט אויס אז אפילו אין די מסקנא פון די גמרא אז עמל מיינט עמל תורה, בלייבט דאך אבער די הוה אמינא אויכעט א ענין פון תורה, אז ס'קען זיין אז ס'עמל מלאכה און ס'קען זיין ס'עמל שיחה, וואס טוט זיך דא? ויתירה מזו, אין דער ברכה זאגט ער און רופט עס אן תורתו, תורת אמת, אזוי זאגט מען די ברכות ברכות התורה, דאס הייסט אז אין דער קשיא וואס ער גייט לערנען אן א תירוץ היינט, קא סלקא דעתך נאר א קשיא אדער א קא סלקא דעתך און דערנאכדעם פרעגט נאר סוף וכו', איז דא א פרט וסברה אמיתית, נאר דא איז זי נישט צוגעפאסט וכיוצא בזה, ס'איז דא א מ'מוז זאגן אז אין די סברה און אין די הוה אמינא און אין די קשיא און די קא סלקא דעתך איז אויכעט א ענין פון תורה אבער דא צו דעם ענין איז דאס נישט צוגעפאסט אבער ס'איז א חלק פון תורה ממש מילא מוז מען קומען צו א מסקנא אז עמל מלאכה און עמל שיחה נישט תורה נאר עמל שיחה סתם דיבורים סתם איז אויכעט א סברה אויף צו באשאפן די וועלט יא, ווי קען עס זיין אז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט אויף אזא סארט זאך, ווי איז רעכט צו זאגן אז צוליב דעם איז דער גאנצער תכלית פון באשאפן, פון באשאפן ווערן פון די וועלט? על דרך זה איז מובן בענינינו, די תוכן המעלה וואס איז דא אין עמל מלאכה און עמל שיחה, מוז מען קומען צו א מסקנא אז די עמל מלאכה און עמל שיחה האבן אויכעט אין זיך א ענין, דארף מען פארשטיין וואס דאס איז. על דרך זה איז מובן בענינינו, די תוכן המעלה וואס איז דא אין עמל מלאכה און עמל שיחה, וואס צוליב דעם איז דא א קא סלקא דעתך,

ממילא ווערט נישט אפגעפרעגט אויך נאך די מסקנות הגמרא אז לעמל תורה נברא, בלייבט דער ענין אז ס'איז דא א ענין אין עמל מלאכה און עמל שיחה, ס'איז נאר אז עמל מלאכה ושיחה זענען נישט גענוג צו זיין דער גאנצער תכלית פון בריאת האדם לכתחילה, דאס הייסט אז מ'דארף האבן אלע, מ'דארף האבן דעם עמל מלאכה, מ'דארף האבן דעם עמל שיחה, און דערנאך דארף מען אנקומען צו עמל תורה, אבער אלע דריי זענען אמת.

דער צווייטער קא סלקא דעתך אז לעמל שיחה נברא, און די מסקנא אז לעמל תורה נברא, ווי ס'שטייט לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ביי יהושע, איז אויסגעהאלטן און בלייבט אויך לפי המסקנא. אז דער סדר, ס'דארף זיין דער סדר, ס'דארף זיין דער סדר פון לכתחילה עמל מלאכה, דערנאך עמל שיחה און עמל תורה. מיט דעם וואס ס'בלייבט די מסקנא עמל תורה האט מען נישט אפגעפרעגט דעם עמל מלאכה און עמל שיחה, שיחה סתם. כדי אז דער אדם, וואס וואס באדייט דאס? ס'באדייט זייער פשוט, כדי אז דער אדם זאל צוקומען צו תכלית בריאתו, וואס איז דער תכלית פון דער בריאה פון א אידן, ווי קומט די מסקנא אין די גמרא, לעמל תורה נברא, מוז ער פריערט האבן די מעלה פון עמל מלאכה, און דערנאך מוז ער האבן די עבודה פון עמל שיחה, די מעלה פון ביידע, בשעת ער פארבינדט די צוויי ענייני עמל מיט עמל תורה, דעמאלט דערגרייכט ער צו שלימות תכלית בריאתו. לכאורה וועט דער רבי זאגן ווייטער קלארער ווי צו זאגן אויף אזא סארט אופן, אז א איד איז באשאפן געווארן טאקע זיין ענין איז עמל תורה, אבער צו צוקומען צו די דרגה פון עמל תורה מוז ער דורכגיין דעם די מיילע פון עמל מלאכה, נאכדעם מוז ער אנקומען צו די עמל שיחה, נאכדעם קען ער אנקומען צו עמל תורה, וואס דאס איז די כוונה אין באשאפן און באשאפן ווערן צו תכלית שלימות תכלית בריאתו פון דעם פון יעדן איינעם פון יעדן אידן. און מען פארשטייט זיך אז מ'וועט מסביר זיין דעם ענין פון עמל מלאכה און עמל שיחה אין א העכערן אופן וואס דאס איז וואס דאס ברענגט אים צו עמל תורה די דריטע זאך ווי דער רבי טייטש זאגט די ווערטער דארטן אז ער מוז פריערט האבן די מעלה פון עמל מלאכה און עמל שיחה בשעת ער פארבינדט די צוויי ענייני עמל מיט עמל תורה דעמאלט דערגרייכט ער צו שלימות תכלית בריאתו. אות ד' וועט מען דאס פארשטיין יעצט דארף מען זיך פארשטיין וואס דא טוט זיך ווי ווי איז דאס וועט מען דאס פארשטיין בהקדם ההסברה אין וואס באשטייט די חשיבות פון עמל בכלל קודם וועט מען מסביר זיין וואס איז דער ענין פון עמל וואס די מעלה איז אין עמל ווי דער לשון איז א פסוק אדם לעמל נברא וואס איז דא די מעלה אין עמל אין וואס באשטייט די חשיבות פון עמל בכלל ביז אז דערמיט מיט דעם עמל איז פארבונדן דער כללות'דיגער תכלית פון בריאת האדם, ווי דער לשון איז, אדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד, א פסוק אין איוב. דלכאורה, לכאורה איז נישט פארשטאנדיג, וויבאלד דער אויבישטער איז עצם הטוב, וטבע הטוב להיטיב. דער אייבישטער איז עצם טוב און טבע הטוב איז דאך אלעמאל צו טון גוטס, פארוואס האט ער איינגעשטעלט די וועלט אין אזא אופן אז דער מענטש זאל דארפן אנקומען צו עמל ויגיעה? וואס איז דער הסבר דא אז דער אייבישטער האט איינגעשטעלט די וועלט טבע הטוב להיטיב, יעדן זאך וואס א מענטש דארף האבן מוז עס אנקומען מיט עמל ויגיעה, מיט ארעווען? דער רבי איז ממשיך, מען קען נישט זאגן אז דאס איז דערפאר וואס א מענטש בטבעו האט תענוג בעיקר פון א זאך וואס ער באקומט דורך זיין ארעוואניע, לכאורה קען מען ענטפערן אז פארוואס איז דאס, ווייל דער אייבישטער האט איינגעשטעלט אז א מענטש האט בעיקר הנאה פון וואס איז די בעסטע הנאה וואס ער האט, וואס איז דער גרעסטער תענוג וואס א מענטש האט וואס ער האט אויסגעהארעוועט אליין, ווי ס'דא ווי די גמרא זאגט אין בבא מציעא על דרך מאמר רז"ל, אדם רוצה בקב שלו מט' קבים של חברו, לכאורה עס איז נישטא אן ארט אין שכל צו עס פארשטיין, איינער קומט און גיבט אים ט' קבים, און ער וועט גיין ארעווען וועט ער באקומען נאר איין קב, זאגט די גמרא ניין, אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חברו, פארוואס? ווייל דער טבע איז אז ער וויל האבן א זאך וואס ער האט געהארעוועט אויף דעם, לכאורה קען מען עס דאך זאגן דא, דערפאר האט עס דער אייבישטער געמאכט, זאגט דער רבי ניין מען קען עס נישט זאגן, ווארום אט די טבע גופא איז נישט קיין ענין הכרחי מצד עצמו, ס'איז נישט קיין הכרח מצד עצמו אז יעדער מענטש זאל הנאה האבן פון א זאך דווקא וואס ער האט אויסגעהארעוועט, נאר וואס איז דאס? דער אויבערשטער האט עס אזוי מטביע געווען אין מענטשן, און דער אייבערשטער האט געקענט מאכן אנדערש אז ס'זאל נישט זיין אזוי, אז מ'זאל הנאה האבן אפילו אן ארעווען אויכעט. ממילא אויב אזוי איז דאך הדרא קושיא לדוכתא, קומט די קשיא צוריק, פארוואס האט טאקע דער אויבערשטער באשאפן דעם מענטשן מיט א טבע צו האבן תענוג דווקא פון זאכן וואס ער באקומט דורך עמל ויגיעה, וואס איז דאס עניני צער. עמל ויגיעה איז נישט קיין ענין פון פון געשמאקייט, ס'איז א ענין פון צער. און דער אייבישטער טוט דאס נישט אין א וועג און נישט פון מתנת חינם. ממילא ענטפערן אז דאס איז דער טבע פון א מענטשן אז ער וויל האבן א זאך וואס ער האט געהארעוועט איז נישט קיין ענטפער, ווייל דאס איז נישט קיין זאך ס'איז הכרח מצד עצמו עס זאל זיין אזא זאך. דאס איז דער אייבישטער האט אים געמאכט אזוי, דער אייבישטער האט דאך געקענט מאכן נישט אזוי. איז פארט די שאלה פארוואס האט דער אייבישטער יא געטון אזוי אז מען זאל הנאה האבן פון דעם וואס מען הארעוועט, און דער גאנצער ענין איז אדם לעמל יולד, אז דער גאנצער כללית'דיגער תכלית פון בריאת האדם איז צו הארעווען, ווי קומט דאס? דער ביאור אין דעם אמיתיות ותכלית הטוב איז. וואס איז די וואס איז די אמת'קייט, וואס איז דער תכלית פון טוב, אז דער מענטש זאל דערגרייכן נישט נאר די העכסטע שלימות וואס איז דא אין גדר הנבראים, נישט דאס איז דער תכלית, דער תכלית איז נישט נאר אז א מענטש זאל דערגרייכן די העכסטע דרגה און שלימות וואס איז דא וואס איך קען גרייכן לויט מיין לויט מיין שכל, לויט מיינע מידות, לויט מיין עבודה, נאר אויך דער תכלית איז אז דער אמת און דער תכלית איז אז ער זאל דערגרייכן א מדריגה וואס אין איר ווערט ער כביכול דומה לבוראו, ארויסגיין אינגאנצן פון די גדרים פון עולם און קומען צו א דרגה פון דומה לבוראו, ער זאל זיין גלייך צו דעם אויבערשטן, ווי קען עס זיין? זאגט דער רבי ועל דרך לשון חזל, די גמרא זאגט אין שבת אז כל האומר ויכולו שטייט דער לשון דארטן שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, דאס וואס א איד דארף שטרעבן ער זאל צוקומען צו א דרגה העכער ווי די מעלה וואס ער קען צוקומען מצד עצמו, ער זאל אנקומען צו די דרגה ער זאל זיין דומה לבוראו, וואס איז דאס? ער ווערט א שותף מיטן אייבערשטן אין מעשה בראשית. דעריבער, יעצט איז פארשטאנדיג זייער געשמאק, דעריבער האט דער אויבערשטער איינגעשטעלט דעם סדר הבריאה אז דער מענטש זאל זיינע באדערפענישן נישט באקומען מן המוכן, נאר דווקא דורך עמל ויגיעה, פארוואס? בכדי אז דורך דעם זאל ער זיך אויפהויבן נישט נאר צו דער שלימות פון א מקבל כדבעי, אויב איך זאג אז ער האט עס באקומען, אז ער האט עס באקומען אן הארעווען, עט עס עט עס נישט זיין דער אופן פון א מקבל כדבעי, נישט נאר דאס וויל דער אייבישטער ער זאל אנקומען, נאר די שלימות, דאס מיינט די שלימות פון א נברא ווי געזאגט פריערט לויט זיינע לויט זיינע כוחות, נאר אויך צו דער מדריגה פון א משפיע. משפיע ומהווה דומה לבוראו, דאס וואס דער אייבישטער וויל, דערפאר האט דער אייבישטער געמאכט אז ער זאל תמיד אויף עמל ויגיעה ווי מ'וועט מסביר זיין שפעטער קלארער וואס דער ענין אז דורך דעם ענין פון עמל ויגיעה ווערט ער נישט נאר א ענין פון א מקבל נאר ער ווערט אויכעט אין א ענין פון א משפיע דורך דעם וואס דער מענטש הארעוועט און שאפט בכח עצמו, דא ליגט די מעלה אריינגעלייגט אז ער הארעוועט בכח עצמו, יעמאלט קען ער צוקומען צו די דרגה ווי די גמרא זאגט נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דער רבי ברענגט אראפ להעיר מחידושי אגדות מהרשא, דער מהרשא זאגט אין סנהדרין, דלעמל, זייער געשמאק, עמל איז לעמל איז א ראשי תיבות ללמוד על מנת ללמד, איז דער גאנצער אויפטו פון אדם לעמל יולד איז דער ענין פון נישט נאר זיין א מקבל נאר זיין א משפיע אויכעט. האבן מיר ביז דא האבן מיר דעם ענין פון די שאלה וואס דער רבי פרעגט אויפן ענין פון דעם וואס אברהם אבינו האט געזאגט דעם אייבערשטן אז דא וויל ער וואוינען, ווי קומט דאס אז ער האט געבעטן וואס דער אויפטו? דער אויפטו איז ווייל דארטן ער האט געזען אז זיי האבן די מלאכה, לכאורה איז ערשטנס אברהם אבינו האט עס געבעטן נאר פאר זיך און דער אייבערשטער זאגט אים צוליב דעם גיי איך עס געבן אלעמען, איז וויבאלד ביי אברהמ'ן האבן זיי געהאט מלאכה דערפאר גיב איך זיי עס אוועק, גיב איך עס די אידן דאן נאר ווען זעען זיי דארטן אליין, און צוליב ווייל זיי האבן עס געטאן ביי אברהמ'ן, דאן האט דער רבי געזאגט אז לכאורה. איז מובן אויכעט איז מובן אויכעט ביי אונז אז ס'איז אז די גמרא די שטייט דאך מפורש אין תורת כהנים אז גאר דער ענין פון כנען זענען גאר די ערגסטע אויב זענען די ערגסטע קומט דאס אויף וואס וואס האט אברהם געזען די מעלה ער האט געזען איין מעלה פון מלאכה איז די ענין פון מלאכה איז גובר אויף אלע סארטן עניינים נישט פארשטאנדיג וואס דאס איז דער רבי אנגעהויבן אונז מסביר זיין מיט די גמרא אין סנהדרין, וואס מען דארף פארשטיין וואס טוט זיך דא, די גמרא זאגט אז אדם לעמל יולד, און פארוואס, און ס'איז גאר דא עפעס א הווא אמינא אז ס'רעדט זיך וועגן וועגן עמל יגיעה ממש הארעווען מיט די הענט, דערנאך רעדט ער וועגן עמל שיחה סתם, דערנאך קומט ער צו צו א מסקנא אז עמל תורה, מוז זאגן אז ווען ס'רעדט זיך אין די גמרא א שאלה אין די גמרא קא סלקא דעתך בלייבט עכט אזוי, מוז מען זאגן אז מען דארף אנקומען צו. עמל תורה, אז מען רעדט נישט עמל שיחה און נישט עמל עמל ממש, רעדט מען, מוז מען זיין דריי דרגות, מען מוז אנהייבן מיט עמל יגיעה, מיט נאכדעם קען מען גיין צו עמל שיחה, און נאכדעם קען מען אנקומען צו עמל פון תורה, יעמאלט ווערט נשלם דער גאנצער תכלית. צו דאס פארשטיין האט דער רבי אנגעהויבן מסביר זיין וואס דער ענין פון עמל בכלל, לכאורה וואס האט דער אייבערשטער געמאכט דעם ענין פון עמל? דער ענטפער איז זייער פשוט, ווייל אז א מענטש האט אן מיט מיט זיין עבודה און הארעוועט מיט דעם, העט ער צוקומען נישט נאר צו זיין א מקבל, דאס וואס דאס דער תכלית איז נישט נאר צו זיין א מקבל, דער אמת'ער תכלית פון טוב איז אז דער מענטש זאל צוקומען ער זאל ווערן די אזא סארט דרגה, ווי די גמרא זאגט אז דומה לבורא. און דאס גופא איז דער טעם אויף דער טבע הנ"ל. יעצט איז פארשטאנען פארוואס דער אייבערשטער האט געמאכט דעם טבע אז א מענטש איז צופרידן מיט איין קב וואס ער האט געארבעט מער ווי תשעה קבים, ניין מאל אזויפיל האט ער, ניין, ער איז צופרידן דווקא מיט דעם. אז א מענטש האט נישט קיין תענוג פון זאכן וואס ער באקומט בחינם, נאר אדרבה, ס'איז נאך נידעריגער, ער שעמט זיך גאר דערמיט, ווי ס'איז דא דער לשון, דער רבי ברענגט אראפ אין ירושלמי אין ערלה, ברענגט ער אראפ אז ס'איז ווערט אנגערופן נהמא דכיסופא, פארשעמטע ברויט, אז איינער האלט אין איין קריגן, איז דאס אנגערופן פארשעמטע ברויט. פארוואס איז דאס? ווייל אין דעם אדם איז מוטבע, דער אייבערשטער האט מטביע געווען אין טבע, אז זיין תפקיד, און שלימות, הער די טיפקייט פון דעם, דער אייבערשטער האט געמאכט דעם טבע אז ער וויל האבן דווקא זיין און נישט יענעמ'ס, פארוואס איז דאס? ווייל א מענטש, דער אייבערשטער האט געמאכט דעם טבע אז זיין תפקיד און שלימות איז צו זיין נישט נאר א מקבל, און אז מקבל איז דאס דער ענין פון מתנת חינם, איז דאס א ענין פון נהמא דכיסופא, נאר אויך א משפיע, יעמאלט איז ער דומה לבורא. אות ה'. יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין וואס איז דער ערשטער קא סלקא דעתך, אז מ'רעדט דא וועגן אדם לעמל יולד, אז ס'רעדט זיך וועגן סתם עמל יגיעה, פשוט הארעווען, ארבעטן אין די פעלד, צו וואסערע ארבעט ס'זאל נישט זיין. דערמיט איז מובן פארוואס דער ערשטער קא סלקא דעתך אין גמרא איז אז דער אדם איז באשאפן געווארן לעמל מלאכה, אזוי זאגט רבי אלעזר, וויבאלד אז די מעלה פון עמל איז דאס וואס דורך דעם ווערט דער אדם דערהויבן צו דער דרגה פון משפיע, ער ווערט אין די דרגה פון בורא, יע, דאס וואס מ'האט מחליט געווען יעצט, מיר קומען צו א מסקנא, אז עמל ברענגט דעם מענטשן צו א דרגה פון משפיע, און ער ווערט אין דעם דרגה פון בורא, דומה לבורא, א שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, איז מסתבר אז דער עמל דארף זיין בעיקר נישט אין עניינים וואס זענען שייך צו אים און זיין מדריגה, נאר אין זאכן וואס דורך זיי איז ער משפיע אין מעשה בראשית. ס'רעדט זיך נישט דא די עמל יגיעה אז ער גייט ארבעטן פאר זיך, ער גייט און ער טוט א עבודה. מען רעדט דא וועגן עמל מלאכה, א געוואלדיגע מורא'דיגע דרגה וואס מען רעדט דא. מען רעדט דא וועגן א דרגה, ער דארף דאך זיין א משפיע און א שותף אין מעשה בראשית. מיט ארבעטן אין א פעלד ווערט ער נישט קיין שותף אין מעשה בראשית. וואס דארף ער טון? ער דארף זיין א שותף אין מעשה בראשית

און דערפאר, יעצט איז פארשטאנדיג און דאן נישט פארגעסן ווי געזאגט פריער, אז אפילו די קא סלקא דעתך און די קשיא און די מסקנא איז נישט אזוי, אין תורה האט עס א ארט און דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער געשמאק, ווי די אלע דריי זאכן, ווי ס'איז די אפילו די ערשטע צוויי זאכן מוז זיין, יעמאלט קען מען אנקומען צו עמל תורה. און דערפאר איז דער ערשטער קא סלקא דעתך פון גמרא, אז אדם לעמל יולד, מיינט נישט עמל שיחה אדער עמל תורה, רב אלעזר נישט קומען גלייך צו די מסקנה אז מען רעדט דא וועגן עמל שיחה אדער עמל תורה, ער הייבט אן מיט דעם עמל מלאכה, וואס זייער ענין איז נישט אין וועלט זאכן נאר עס מיינט עמל מלאכה, ווען מען רעדט וועגן עמל שיחה און עמל תורה, יעמאלט זיצט מען אין שול און מען לערנט תורה, אדער מען רעדט אין תורה, יעמאלט רעדט מען נישט וועגן זאכן וואס ער טוט מיט די וועלט, דער ענין פון עמל מלאכה, ווי געזאגט פריערט, איז ווי ער איז משפיע אין מעשה בראשית וואו, אין דעם דומם, אין צומח און אין חי פון די וועלט. עמל מלאכה מיינט דאס הייסט דורך דעם וואס דער אדם איז עמל במלאכתו, וואס מיינט עמל במלאכתו? אין אן אופן הרצוי על פי תורה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניינצן ווי די גמרא זאגט אין שבת, וואס וועט זיין די ערשטע שאלה וואס א איד קומט ארויף אין גן עדן אין עולם הבא, די שאלה הראשונה בשעה שמכניסים אדם לדין, וואס זאגט די גמרא? נשאת ונתת באמונה. דאס מיינט עמל מלאכה מיינט אז ער טוט אין די וועלט אין א אופן פון ווי די תורה גייט, וואס דאס איז דער פירוש פון עמל מלאכה, וכדלקמן, סעיף ז' וועט דער רבי זאגן מער קלארער וואס דאס מיינט דער ענין פון עמל מלאכה, יעצט האבן מיר אבער דעם יסוד אז עמל מלאכה מיינט אז ווי דער לשון פון רעבן אז עס רעדט זיך וועגן דורך דעם וואס ער דער אדם איז עמל במלאכתו אין א אופן ווי תורה מאנט פון אים אלץ מיט יושר און מיט הלכה'דיג און אלץ זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין,

אות ו'. אבער פון דעם אליין אז דער ענין העמל איז בכדי דער אדם זאל ווערן א שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, קען מען פארשטיין אז ער קען נישט צוקומען צו תכלית ושלימות השותפות דורך עמל מלאכה אליין. ס'איז זייער, לכאורה וואלט דאך געווען גענוג דער עמל מלאכה, ער גייט ארויס און ער ארבעט אין די וועלט און ער הייבט אויף די וועלט מיט דעם, זאגט דער רבי ניין, מ'איז פארשטאנדיג אליין אז דורך דעם קען מען נישט אנקומען צו דעם תכלית פון ווערן א אמת'ער שותף, נאר וואס, ער מוז האבן דערצו אויך עמל שיחה. זייער געשמאק פארשטאנדיג, אפילו די די הוה אמינא בלייבט אזוי אין די מסקנא, די הוה אמינא אז ס'דארף זיין עמל מלאכה, און ס'דארף זיין עמל שיחה, דערנאך עמל תורה, מ'קען נישט אנקומען צו עמל תורה אן די אנדערע צוויי, און די ערשטע אליין איז נישט גענוג, וואו זעט מען אז די ערשטע אליין עמל מלאכה איז נישט גענוג? איז דער רבי מסביר ווארום. די שותפות אין מעשה בראשית איז דאך ווען ער איז דומה לבורא, ווי געזאגט פריער דעם לשון, דומה לבורא און שותף במעשה בראשית, וויבאלד אז דער אויבערשטער איז נישט נאר משפיע אין דער בריאה, נאר ער איז מחדש די בריאה. ס'איז נישט דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט און ער איז משפיע אין די בריאה, און דאס איז דאס, איז דאך באוואוסט, דער רבי זאגט דאס נישט דא אבער ס'איז דאך באוואוסט דער ענין פון לעולם ה' דברך נצב בשמים, דוד המלך זאגט אין תהילים, וואס מיינט דאס? אז די וועלט וויבאלד אז ס'איז באשאפן געווארן מאין ליש, ס'איז געווען גארנישט און דער אייבישטער האט עס באשאפן, מוז זי האבן דער אייבישטער א גאנצע צייט המחדש בטובו בכל יום תמיד, טייטשט דער אלטער רבי, המחדש בכל יום אז ס'רעדט זיך וועגן בכל רגע און רגע מוז דער אייבישטער מחדש זיין די וועלט, נאכאמאל פון דאסניי, און אין אין שער היחוד אין שער היחוד והאמונה איז דער אלטער רבי מסביר זייער געשמאק אז דאס איז געווען דער טעות פון די גרויסע פראפעסארן וואס האבן געזאגט אז ס'איז טאקע דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט אבער עזב השם את הארץ חס ושלום פארוואס ווייל זיי זענען עס מדמה צו א מענטש וואס נעמט א שטיקל זילבער און ער מאכט א בעכער פון דעם איז דער וואס מאכט דעם בעכער דארף דא נישט זיין קען זיין הונדערט יאר צוריק האט ער געמאכט דעם בעכער צוויי הונדערט יאר צוריק ער איז שוין לאנג אוועק פון די וועלט און דער בעכער לעבט דער בעכער שטייט דא זאגט דער אלטער רבי דא איז זייער טעות און דא איז דער חילוק זיי האבן געמאכט פון א יש, און זיי האבן געביטן נאר די צורה פון די שטיק זילבער און געמאכט א בעכער. דער אייבישטער האט דאך געמאכט די וועלט פון גארנישט, מוז ער עס האלטן אין איין מחדש זיין. איז טאקע דער וואס מאכט דעם בעכער דארף דא נישט זיין, אבער דער אייבישטער איז נישט נאר משפיע, נאר ער איז מחדש די בריאה. איז מובן אז אויך די שותפות פונעם אדם במעשה בראשית איז א שלימות'דיגע נאר דאן ווען ער פועל'ט א חידוש אין דער בריאה, מיט דעם וואס עמל מלאכה איז ער איז ער א שותף במעשה בראשית אויף איין סארט אופן אבער נישט ער איז נישט מחדש גארנישט ער ווערט א שותף די מעשה בראשית איז דא ער פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין אין זיין עבודה אין זיין אין זיין געשעפט און ער איז עמל מלאכה דורך דעם ווערט ער א שותף אבער ס'נישט קיין ענין פון ס'נישט קיין ענין פון חידוש דא איז נישטא קיין ענין פון חידוש ביי דעם אידן און דערפאר איז עמל מלאכה אליין נישט מספיק ס'איז געוואלדיג ווי דער רבי טייטשט דאס אויס דעם ענין, ווי אלע דריי זענען אמת, און מען מוז האבן אלע דריי, ווייל מען מוז אנקומען פאר דעם דריטן מוז מען אנקומען צום ערשטן, און דער ערשטער אליין קען נישט זיין גענוג, דער צווייט מיטן צווייטן איז ער אויך נישט גענוג, ווען די צוויי זענען זיך מחבר מיט דעם עמל תורה, יעמאלט פירט אויס א איד דעם דעם ענין וואס ער איז באשאפן געווארן צוליב דעם אויפן גרעסטן און אמת'ן און בעסטן אופן. און דערפאר איז עמל מלאכה אליין נישט מספיק, הגם אז דורך מלאכה באופן הרצוי פועלט ער אן עילוי אין דער בריאה, ער פועלט דאך א עילוי אין דער בריאה, אבער ס'איז נישט גענוג, פארוואס? ווארום וויבאלד אז אין דעם כח העשייה פון עמל מלאכה דריקט זיך נישט אויס די מעלה פונעם אדם לגבי אנדערע סוגי הבריאה, יע, עשייה וואס א מענטש טוט, זע איך נישט אז נאר דער אדם קען עס, נאר א אדם קען עס טון, נאר א איד קען עס טון, פארוואס? ווייל דער כח העשייה איז פאראן אויך ביי בעלי חיים. איז זעה איך דא נישט דעם חידוש און איך זעה נישט דא די מעלה אין די עבודה וואס א איד טוט, טאקע ער ברענגט א עילוי אין די וועלט מיט אלע סארטן זאכן, אבער עס איז נישט די העכסטע דרגה וואס עס קען זיין אין דעם, א בעל חי האט אויכעט דעם ענין פון עשיה, דעריבער טוט ער אויך אויף אין וועלט נאר אזא עילוי וואס איז בערך צו דער בריאה פון בעלי חיים, עס טאקע הייבט אויף די וועלט, אבער אין א אופן און אין א דרגה ווי ס'איז א בריאה פון בעלי חיים, אבער נישט אן עילוי שלא בערכה. א עילוי שלא בערך, דאס ברענגט נישט דער ענין פון עמל מלאכה. א חידוש אין דער בריאה, דאס איז נישטא דא. און דער אייבישטער איז דאך מחדש די בריאה יעדן מינוט, פאדערט דער אייבישטער פון א אידן, דו ווילסט זיין א שותף ווי ס'דארף צו זיין, דארפסטו האבן דעם ענין פון שותפות נישט נאר עמל מלאכה, דו מוזט האבן עמל שיחה אויכעט. ווען ס'קומט צו עמל שיחה, יעמאלט ווערסטו א נאך א טיפערער און א גרעסערער שותף מיטן אייבירשטן. בשעת אבער דער עמל מלאכה איז פארבונדן מיט עמל שיחה, אז די מלאכה און השפעה אין וועלט,

א תוספות עילוי וואס איז העכער פון דער בריאה מצד עצמה, פאר דער בריאת מין המדבר ומציאות שלו. די וועלט איז געווען אין א אופן דער אדם איז באשאפן געווארן דער לעצטער, איז דער ענין פון אדם, דער ענין פון פה און שיחה, עמל שיחה, איז באשאפן געווארן שפעטער, איז צוגעקומען א סך א העכערע דרגה, א תוספות עילוי און א העכערע דרגה אין דער בריאה פון דעם אדם וואס ער האט דעם ענין פון פה ושיח וואס נאר ער איז מדבר. דאס איז אבער אויך נישט קיין אמת ריכטיגע שותפות, נאך אלץ נישט גוט, אפילו דער לשון ביי עמל שיחה איז נאך אלץ נישט גוט, ס'איז א חידוש, אלץ איז פיין, אבער ס'איז נאך אלץ נישט די העכסטע דרגה, דערפאר קומט רב אלעזר און זאגט אז דאס איז נישט דער תכלית פון אדם לעמל יולד, ער האט נישט קיין חלק אין זיין אין זיין באשאפונג בכלל און פון זיין כח הדיבור בפרט, בשעת ער פארבינדט עס אבער מיט תורה, ווען ס'רעדט זיך וועגן עמל שיחה אז ער רעדט נישט קיין ענין פון תורה, איז דאס נאך נישט די ריכטיגע שותפות. בשעת ער פארבינדט עס אבער מיט תורה, די מסקנא פון רב אלעזר איז אז וואו ער רעדט וועגן אדם לעמל יולד איז דאס עמל תורה, וואס זי איז תורתו פון דעם בורא, יעמאל קום איך צו א דרגה וואס עס שטייט דער לשון והוא וחכמתו אחד, ווי דער רמב"ם זאגט אין הלכות יסודי התורה און דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין תניא חלק ב' אין פרק ח', אז הוא וחכמתו אחד, דער אייבישטער מיט זיין חכמה איז איינס,

ס'ווערט זיין, ס'ווערט זיינע, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק ה', ברענגט ער אויף אין מורה נבוכים, און אין אן אופן פון עמל, וואס דאמאלס ווערט זי תורתו פון דעם אדם העמל בתורה, האט ער, האט ער אויפגעטאן, און מאחד געווען, און מייחד געווען, בורא און בריאה כביכול, דורך דעם וואס ער לערנט תורה, עס עמל תורה, וואס עמל תורה איז דאך הוא וחכמתו אחד, איז לערנסט תורה ברענגסטו אראפ דעם אייבערשטן דא למטה ממש, און ס'ווערט א איחוד פון דעם בורא מיט די בריאה, דעריבער ווערט ער דומה לבוראו, א שותף א שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, איז זייער געשמאק און ביז דא ווי דער רבי האט מסביר געווען דעם ענין פון די גמרא אז אפילו די הוה אמינא פון פון עמל מלאכה און די הוה אמינא פון עמל שיחה איז אויכעט א ענין פון תורה נישט נאר ס'איז א ענין פון תורה נאר דער רבי האט ארויסגעלערנט אזוי געשמאק און טיף אז ס'איז גאר א הכנה צו דעם עמל תורה צו אנצוקומען צו עמל תורה אז מ'זאל קענען מאכן פון די וועלט זאל זיין א חידוש א גאנצע צייט און ווייזן אז דער ענין פון א חיבור פון דעם בורא מיט מיט נברא און ער ווערט א שותף למעשה בראשית הייבט זיך אן מיט דעם ענין פון עמל מלאכה, דערנאך מוז צוקומען צו דעם דער עמל שיחה, דערנאך מוז זיין דער ענין פון שיחה דווקא אין תורה. אוי זייער. ביז דא איז געווען דער ענין ווי מיר האבן געזאגט פריער דארף זיין אין דעם אופן הפשט, יעצט זאגט דער רבי דער ביאור בפנימיות הענינים. אין דעם ענין פון עמל מלאכה און עמל שיחה איז כבוד קדושת מורי וחמי אדמור מבאר, דער רבי זאגט אז דער פריערדיגער רבי איז מבאר אין א מאמר, אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא אין די יאר תרפט, האט דאס געזאגט דער פריערדיגער רבי, זאגט דער פריערדיגער רבי אז עמל מלאכה מיינט שיעשה מלאכתו באמונה. ער זאל מאכן זיין מלאכה באמונה, וואס מיינט דאס? שיאמין בהשם, שהוא הזן ומפרנס, והוא יתברך יגמור בעדו לברכה, ער דארף וויסן עמל מלאכה מיינט אז ער דארף מאכן זיין מלאכה באמונה, וואס מיינט באמונה? ערשטנס ער דארף זיין באמונה ווי ער ארבעט ווי ער ארבעט, און וואס נאך? ס'דארף זיין דער ענין פון מאמין בהשם, שהוא הזן ומפרנס, והוא יתברך יגמור בעדו לברכה, דאס איז דער ענין פון עמל מלאכה זאגט דער פריערדיגער רבי, און דער ענין פון עמל שיחה איז התעסקות בתפילה, עס רעדט וועגן דאווענען, ווי דער מאמר רזל, די גמרא זאגט אין ברכות, אין שיחה אלא תפילה, איז איז דער עמל מלאכה רעדט זיך וועגן דעם ענין אז ווי גייט ער צו צו די ארבעט, ער גייט צו צו די ארבעט באמונה אז ער מאמין אין דעם אייבערשטן אז ער זן ומפרנס, עמל שיחה איז דער ענין פון דאווענען, דער הסבר איז דער יסוד פון דעם אויבנדערמאנטן ביאור. דער הסבר וואס דער פרידיגער רבי זאגט, אז עמל מלאכה רעדט זיך וועגן ער טוט עס באמונה ער איז מאמין בהשם, און עמל שיחה מיינט התעסקות מיט תפילה זאגט דער רבי, דאס איז דער יסוד אויף דעם אויבנדערמאנטן ביאור וואס דער רבי האט געזאגט אין די פריערדיגע סעיפים, אז עמל מלאכה איז אן ענין וואס איז בערך צו דער בריאה, און עמל שיחה איז העכער פון דער בריאה. אזוי ווי געזאגט פריערט אז עמל עמל מלאכה איז טאקע ער טוט אלס ווי ס'דארף זיין און ער איז מעלה די וועלט אבער ס'איז נישט אין א אופן פון שותף און ס'איז נישט אין די דרגה וואס איז העכער פון זיין כח וואס ער קען אויפהייבן דווקא ווען ס'קומט צו עמל שיחה בתפילה און דערנאכדעם תורה יעמאלט קען ער עס אויפהייבן אויף אזא דרגה אז ס'האט א יחוד ממש פון דעם אייבערשטן פון דעם בורא מיט דעם נברא מיט די באשאפענישן דער רבי גייט מסביר זיין וואס דער ענין איז אז עמל מלאכה אן ענין וואס איז בערך צו בריאה און עמל שיחה איז העכער פון דער בריאה מיט דער אמונה שהוא הזן ומפרנס אליין ווערט נישט אויפגעטון די עליה ביז צו א בחינה אין אלוקות וואס איז העכער פון וועלט, מ'וועט ווייטער גיין ארויסברענגען אויף א העכערן אופן יעצט אין פנימיות העניינים, אז ס'מוז זיין אלע דריי, און ס'מוז זיך אנהייבן מיט דעם ענין פון עמל מלאכה, דערנאך מוז גיין עמל שיחה, דערנאך קומט מען צו צו עמל תורה. זאגט דער רבי אז מיט די אמונה אז א איד גייט צו צו די צו די וועלט אין מלאכה, אז הוא הזן ומפרנס, ווערט נישט אויפגעטון די עליה ביז צו א בחינה אין אלוקות וואס איז העכער פון וועלט, פארוואס? ווארום דאס גופא וואס ער דארף אנקומען צו עשיה והתעסקות אין דרכי הטבע די געלט פאלט נישט אריין פון דאך, ער דארף גיין און האבן א עבודה און ער דארף ארבעטן, ס'איז בדרך הטבע דארף זיין די התעסקות, נעמט זיך פון די מדידות והגבלות פון וועלט, ווייל א איד איז אין די וועלט און ס'האט און ער איז מוגבל אין די וועלט, איז דורכגענומען, און דערפאר הגם זיין עמל מלאכה איז דורכגענומען מיט דער אמונה בהשם שהוא הזן ומפרנס, און ס'איז נישט די דרכי הטבע מצד עצמם, אבער פון דעסוועגן דערגרייכט ער דורך דעם בלויז א מדריגה אין אלוקות וואס איז מלובש אין וועלט, ער ארבעט אין וועלט, אבער און ס'וועלט איז א דרך הטבע, ער דארף גיין האבן א דזשאב אויף צו ארבעטן, ער ווייסט אבער אז דער דזשאב און די ארבעט קומט אלץ פונעם אייבערשטן, אבער ס'איז סטיל, נאכאלץ איז די ארבעט איז אין די וועלט, ממילא וואו קען ער דערגרייכן? ער דערגרייכט צו א מדריגה אין אלוקות וואס איז מלובש אין דעם טבע. אבער עבודת התפילה, ווען מ'קומט צו צו עמל שיחה, איז עניינו סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה, שטייט אין די מעשה מיט יעקב אבינו ווען ער איז אוועק געגאנגען אין חרן, האט ער געזען אין זיין חלום סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, וואס מיינט דאס? אז דער ענין פון דאווענען, די העלאה פונעם אדם מלמטה למעלה ביז מגיע השמימה, העכער פון דער בריאה, איז נאך אמאל דער רבי האט אנגעהויבן צו מסביר זיין וואס דער פריערדיגער רבי זאגט אז דער יסוד פון דעם אויבן דערמאנטן האט ער גענומען פון דעם אז עמל מלאכה איז א ענין וואס איז בערך צו די בריאה ווייל ער ארבעט אין די וועלט בדרך הטבע אז טאקע דער אייבישטער גיבט אים די פרנסה אבער ער דארף מאכן א כלי ער דארף גיין ארבעטן במילא איז וואס וואו קומט ער אן ער קומט אן צו א מדריגה אין אלוקות וואס איז מלובש אין וועלט

און דעריבער ווען צוזאמען מיט עמל מלאכה איז אויך דא עמל שיחה, מיט דעם עמל מלאכה וואס ער גייט ארבעטן, אבער ער ווייסט אז דער ארבעטן, די פרנסה קומט פונעם אייבערשטן, ס'מיינט ווי געזאגט דער לשון פריערט ממש קלאר יעדער ווארט דארטן, אז דער פריערדיגער רבי שיעשה מלאכתו באמונה, שיאמין בהשם, שהוא הזן ומפרנס, והוא יתברך יגמור בעדו לברכה, איז מיט דעם וואס ער טוט דאס, איז אויך דא עמל שיחה, דאווענען טוט מען אויף אין דער בריאה, א תוספת עילוי, העכער ווי זי איז מצד עצמה, ווי געזאגט פריערט אז דער ענין פון דאווענען הייבט ער זיך אויף ביז השמימה, ער הייבט אויף די וועלט אין א העכערן דרגה, ארבעטן און מאמין זיין אז דער אייבשטער גיט אים איז אין א מדריגה אין אלוקות וואס איז מלובש אין וועלט, מה שאין כן דאווענען איז אינגאנצן א העכערע סארט דרגה, און דאס איז דער טייטש פון סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, וואס דער טייטש דא? דער טייטש איז אז דורך תפילה איז די העלאה נישט נאר פונעם אדם המתפלל, ער אליין הייבט זיך אויף, ער דאווענט, ער קוקט אין סידור, ער ווערט צוגעבונדן מיטן אייבערשטן, נישט נאר דאס, נאר אויך פון די עניינים ארציים, ארצה ביז צו שמימה, ער ברענגט ארויף די עניינים פון ארצה, די נידעריגע זאכן פון ארץ ברענגט ער זיי ארויף ביז אין דעם אופן פון שמים, צו דער בחינה וואס איז העכער פון וועלט. אות ח' יעצט האבן מיר שוין אין פנימיות הענינים די ענינים פון עמל מלאכה און עמל שיחה. אות ח' הגם אז עמל שיחה עבודת התפילה איז שוין פועל אין וועלט, אן עילוי וואס איז העכער פון דער בריאה מצד עצמה, פון דעסטוועגן קען זיך דורך דעם נאך אלץ נישט אויפטון אן אמת'ן חידוש אין דער בריאה. ס'איז נאך נישט גענוג. ווארום וויבאלד אז די העלאה דורך תפילה איז אין אן אופן אז דער אדם הויבט זיך אויף בכח עצמו, און ער איז דאך א מדוד ומוגבל, ער טאקע הייבט זיך אויף העכער און ער הייבט אויף די וועלט העכער, אבער אלץ ווי קען ער עס טאן? בכח עצמו, ווי ער דאווענט, ווי ער הייבט אויף די וועלט, איז אויך זיין עליה במדידה והגבלה. איז טאקע עליה, ווי געזאגט פריער ער ברענגט זי אויף צו העכער פון וועלט, אבער ס'איז אלץ אין א אופן פון מדידה והגבלה, און דעריבער ווערט דורך דעם אויפגעטון אין וועלט אויך נאך אויך נאר אזא עילוי וואס איז נאך אלץ בערך הבריאה, איך קען אויפהייבן בערך ווי איך בין. במילא נישט בבחינת שינוי וחידוש ממש, וואס דאס איז דווקא ביי אן עילוי שלא בערך, איז זייער געשמאק, ווי מ'האבן געהאט פריערט אין פשט, האט דער רבי געברענגט אז ס'מוז זיין קודם עמל מלאכה, דערנאכדעם עמל שיחה, דערנאכדעם עמל תורה, יעמאל קומט מען צו דער דרגה, יעצט אין פנימיות הענינים זעט מען עכט ממש די זעלבע זאך ווי דאס איז. יעצט זעען מיר אז ס'איז דא דער ענין פון עמל מלאכה אז ער גלייבט אז דער אייבישטער איז זן ומפרנס און ער טוט דאס אלס אבער עס איז נאך אלס אין וועלט, עבודת התפילה הייבט אים טאקע אויף און ס'הייבט אויף די וועלט העכער פון וועלט אבער נאך אלס אין א אופן פון זיין כח איז דאס נאך אלס אין א אין א אופן פון ערך צו די בריאה, דערפאר איז די מסקנת הגמרא אז לעמל תורה נברא מען דארף האבן כלים די ערשטע צוויי זאכן, דערנאך קען מען קומען צו די דריטע זאך. ס'הייסט ס'איז נישט נאר א הוה אמינא און מען שטופט דאס אוועק און די הוה אמינא גייט אוועק, אז עמל מלאכה איז נישט ריכטיג און עמל שיחה איז נישט ריכטיג נאר עמל תורה, נאר אלע דריי זענען ריכטיג און זיי מוזן אנקומען איינער צום צווייטן, מען מוז האבן קודם עמל עמל מלאכה, דערנאך פון דעם קען קומט מען צו עמל שיחה, און אין פנימיות שענען מיר דאס עמל מלאכה אז ער ארבעט ווי ס'דארף צו זיין און ער ארבעט אין א אופן אז ער ווייסט אז דער אייבישטער גיט אים אלס, אבער ס'איז אלס אין א מדריגה אין וועלט, ס'איז מלובש אין וועלט, ער דארף ארבעטן אויף צו קענען עס קריגן. דערנאך קומט ער צו די דרגת שיחה וואס ער גייט טאקע העכער אבער עס איז נאך אלץ מיט א מדריגה, און דערפאר איז די מסקנת הגמרא אז לעמל תורה נברא, תורה אויך ווי זי איז אראפגעקומען למטה איז זי תורתו של הקדוש ברוך הוא, די גמרא זאגט אין ברכות אז תורה איז דאך אראפגעקומען למטה, און דער אלטער רבי נוצט דעם לשון נסעה ונרדה, נסעה וירדה, ווייל תורה איז דאך א איז דאך חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא אבער ס'איז אראפגעקומען ביז אין אן ענין פון גשמיות ס'איז געדרוקט אויף פאפיר און ס'איז ממש גשמיות'דיגע עניינים און אפילו די תורה אליין איז געשריבן אויף פארמעט פון א פון א פעל פון א בהמה און די אלע זאכן איז דאך דער ענין פון תורה למטה איז אין גשמיות עניינים שור שנגח את הפרה אלו מציאות שלו כיצד הרגל מועדת אלס רעדט זיך וועגן א ענין פון למטה זאגט דער זאגט די תורה אז ס'איז תורתו של הקדוש ברוך הוא און אפילו ווען ס'איז דא למטה אין די זאכן איז דאס בלי גבול וויבאלד תורה איז אינגאנצן העכער פון דער בריאה תורה איז אינגאנצן העכער פון דער בריאה דעריבער האט זי דעם כח צו פועל זיין א שינוי אין דער מציאות פון וועלט ביז עס זאל ווערן א מציאות חדשה ממש, ווי קען עס זיין? דאס קען זיין דווקא נאר דורך תורה, און דער רבי ברענגט אראפ דעם באוואוסטן ירושלמי אין נדרים, וואס עס שטייט אויפן פסוק לקל גומר עלי, דארטן דא די מעשה מיט בתולים, זאגט די גמרא דארטן אז תורה איז באלעבאס אויף די וועלט, לקל גומר עלי א פסוק אין תהלים, זאגט ער דארטן אז. תורה איז משנה די מציאות פון די וועלט, עס ווערט א מציאות חדשה ממש, אבער כדי מען זאל קענען דורך עמל תורה אויפהויבן די וועלט צו א דרגה וואס איז אינגאנצן העכער און מחוץ פון דער בריאה א מציאות חדשה, מוז פריער זיין די שלימות הבירור אין די ענייני העולם מצד עצמם, יעצט איז דער רבי געקומען צו די מסקנא אז ס'מוז זיין אז אז צו אנקומען צו עמל תורה, צו משנה זיין די וועלט און מאכן א מציאות חדשה דורך תורה וואס א איד לערנט תורה ווערט די וועלט יעדע מינוט א מציאות חדשה איז און ער ווערט יעמאלט ווערט ער א שותף אין מעשה בראשית און דומה לבורא, זאגט דער רבי צו עס קענען אויס אויפהייבן מוז, עס זאל ווערן א מציאות חדשה, מוז פריער זיין די שלימות הבירור אין ענייני עולם מצד עצמם, יעמאלט קען מען משנה זיין און מחדש זיין אין דעם עולם אז ער זאל ווערן העכער, און דערפאר קומט מען צו די מסקנא אז מען מוז האבן סיי דעם עמל מלאכה און סיי דעם עמל שיחה, דאן קומט מען צו עמל תורה, יעמאלט ווערט עס די העכסטע דרגה וואס עס קען זיין, ווי דער רבי גייט מסביר זיין יעצט, און דעריבער איז דער סדר צו, איז דער סדר אז צום ערשטן דארף זיין עמל מלאכה, די התעסקות אין ענייני עולם אין אן אופן הרצוי על פי תורה, וואס דורך דעם איז ער מתקן די וועלט זי זאל זיין אין א ציור פון קדושה, דאס איז די ערשטע זאך, אבער עמל מלאכה אליין איז נישט מספיק, מיט דעם איז ער נישט משנה גארנישט און ווערט נישט קיין חידוש, די כוונה איז אז עולם זאל נישט בלייבן במעמדו ומצבו, ער ארבעט אין די וועלט אין א אופן אז ס'איז א ציור פון קדושה, אבער נישט דאס נישט דאס וויל דער אייבישטער אז ס'זאל בלייבן במעמדו ומצבו, אפילו אין א ציור פון קדושה, נישט דאס איז דער תכלית, נאר מ'דארף דערצו מוסיף זיין דעם ענין פון עמל שיחה, מעלה זיין די וועלט צו א בחינה אין אלוקות וואס איז העכער פון וועלט, ווי געזאגט פריערט, האבן מיר געזאגט אז עמל שיחה, דער ענין פון דאווענען, דאווענען ברענגט א מענטשן, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, בשעת דעם ענין פון דאווענען, איז מ'הייבט מען אויף די וועלט וואס איז העכער פון וועלט, אויף וויפיל דער אדם קען דערגרייכן בכח עצמו, וואס איז דאס? דורך עבודת התפילה. איז נאך דער הקדמה והכנה פון עמל מלאכה און עמל שיחה. יעמאלט קומט און קומט דער ענין פון עמל תורה וואס האט אין זיך דעם כח פאר ווייל ס'איז זייענדיג מושרש אין עצמותו יתברך, יעמאלט איז דאס ממש ווי עס שטייט חכמתו חכמתו רצונו ווי דער לשון וואס מ'האט געזאגט פריערט, תורתו של הקדוש ברוך הוא, אויך ווי זי איז אראפגעקומען למטה, איז תורתו של הקדוש ברוך הוא איז דאס בלי גבול יעמאלט, יא, איז דווקא דורך תורה יעמאלט, דווקא דורך עמל תורה וואס האט אין זיך דעם כח זייענדיג מושרש אין עצמותו יתברך צו אויפטון א חידוש אין דער בריאה, וואס דורך דעם ווערט דורכגעפירט די כוונת הבריאה פון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, אז די תחתונים ווערן א מציאות חדשה ממש, זייער געשמאק פארשטאנדיג יעצט וואס מען דארף האבן די אלע דריי זאכן און אט דאס איז נאכדעם וואס ער הייבט אויף דעם עולם דורך מלאכה נאכדעם וואס ער הייבט אויף דעם ער ברענגט טאקע א חידוש ממש ס'איז טאקע א געוואלדיגע דרגה וואס ער מאכט אז ער ברענגט דעם עולם צום דורכן דאווענען ברענגט ער איז מעלה די עולם דאס נאך אלץ אבער מצד עצמו מצד כוחו

עמל מלאכה, עמל שיחה, און עמל תורה, איז מסביר און מטעים דעם ענין פון אדם לעמל יולד, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג וואס דער ענין איז פון אדם לעמל יולד. דורך אלע דריי סוגי עמל טוט אויף דער אדם א חידוש אין מעשה בראשית, און ער ווערט דורך דעם א שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, און ער ווערט דומה לבורא, און דאס איז דער תכלית הבריאה. אויס דאס האט מען פארשטאנען די גמרא זייער געשמאק פארשטאנדיג סיי על פי פשט און סיי על פי פנימיות הענין ווי דער פרידיגע רבי און דער רבי זאגט אויך אז על פי פשט איז דער יסוד זיינער פונעם פרידיגן רבינס מאמר יעצט וועט מען צוריק קומען צו דעם ענין פון ארץ ישראל וואס טוט זיך דא מיט דעם ענין וואס אברהם אבינו האט געזאגט אז ער זעט אז מען ארבעט דארטן דאס וואס ער וויל האבן פאר זיך און דער אייבערשטער זאל עס מען געבן אפילו פאר זיינע קינדער וואס לכאורה וואס האט ער געזען דארטן די גרויסע מעלה אין די עבודה וואס איז דארטן די מעלה? ס'איז דאך געווען דארטן די ערגסטע מקולקלים שבאומות. און וואס איז דא די מעלה? יעצט וועט מען קענען פארשטיין וואס רעדט זיך דא, וואס מיינט דא דער ענין פון מלאכה וואס אברהם אבינו האט געזען. איז דאס, על דרך ווי גערעדט פריערט אין עבודת האדם בכלל, אז דער תכלית פון זיין בריאה איז צו איבערמאכן וועלט דורך עמל תורה, ווי מ'זעט ערשט נאר וואס ערשט אפגעלערנט די אפאר סעיפים וועגן דעם ענין פון די גמרא אין סנהדרין וועגן דעם ענין פון עמל אז דער תכלית פון זיין בריאה איז צו איבערמאכן די וועלט וואזוי דווקא ער זאל אנקומען צו די דרגה פון עמל תורה וואס איז העכער פון דער בריאה יעמאלט ווייל תורה איז מושרש אינעם אייבערשטן אבער כדי דאס אויפצוטון מוז פריער זיין די הקדמה פון עמל מלאכה און עמל שיחה, אזוי איז עס אויך בנוגע צו ארץ ישראל, דער ארץ פון אידן. דערפאר האט דער אייבישטער עס געגעבן די אידן, ווייל דארטן איז דא די זעלבע. אינטערעסאנט דער צושטעל איינע צו די צווייטע איז געוואלדיג, דער רבי שטעלט צו דעם ענין, אזוי ווי ביי א איד אין זיין עבודה דארף זיין דער ענין פון די דריי זאכן, וועט מען נאך זען ביי אברהם אבינו אויכעט די אלע דריי זאכן, און דערפאר איז די ארץ אפילו מקולקלים מיט די אלע זאכן, יעמאלט וועט עס זיין פאר א אידן אליין, יעמאלט קומט מען צו צו די אלע דריי דרגות מ'הייבט אן מיט עמל מיט עמל מלאכה, מ'גייט צו עמל שיחה און דען קומט מען אן צו עמל תורה. ארץ ישראל איז פריער געגעבן געווארן צו די ז' אומות, און נישט יענע וואך, צוויי וואכן אין פרשת בראשית זאגט רש"י דארטן גלייך אויף בראשית ברא אלוקים, זאגט רש"י אז די דער אייבערשטער האט געגעבן צו ז' אומות, מיט דער כוונה און תכלית אז אידן זאלן איר כובש זיין און איבערמאכן, פון ארץ ה איבערמאכן פון ארץ הגוים זאל ווערן ארץ ישראל, וואס זאל עס ווערן? אן ארץ הקודש, א לאנד וואס אין איר איז מאיר בגילוי דער אור התורה, וואס איז העכער, אור התורה איז העכער פון וועלט, דער רבי זאגט אין הערה פֿערציק להעיר מהרמב"ן אין פרשת אחרי, א לשון פונעם רמב"ן, עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם. עיין שם בארוכה, דער עיקר פון אלע מצוות איז פאר די וואס זיצן אין ארץ השם, און דאס האט זיך אנגעהויבן בימי אברהם, וואס דאן איז געווען די התחלה פון שני אלפים תורה, די גמרא זאגט אין עבודה זרה אז די שני אלפים, ס'איז דא שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, דערנאך דא שני אלפים משיח, די שני אלפים תורה איז האט זיך אנגעהויבן ביי אברהם אבינו, א גאנצע אריכות אין די גמרא ווי אזוי האט זיך עס אנגעהויבן ביי אברהם אבינו, ווי קען עס זיין, עס שטייט דאך אז די תורה געגעבן געווארן ביי צוויי טויזנט פֿיר הונדערט אַכט און פֿערציק, שני אלפים תמ ח, פֿיר הונדערט איז דאך איז דאך נישט קיין גאנצע צוויי טויזנט, אריכות אין די גמרא אבער נישט נוגע דא, אבער ביי אברהם האט זיך אנגעהויבן די שני אלפים תורה, און אברהם התחיל להאיר, דער מדרש זאגט אין שמות, ער האט אנגעהויבן צו לייכטן, צו באלייכטן מיט דעם אור אלוקי וואס איז העכער פון וועלט. ווי איז דאס געווארן? אויכעט אויף דעם זעלבן אופן. און זיין התבוננות האט זיך אנגעהויבן, כמאמר חזל, דער מדרש דער מדרש ברענגט דאס אין בראשית רבה און דער רמב ם ברענגט עס אראפ אין הלכות עבודה זרה, האט זיך אנגעהויבן כמאמר חזל, התבוננות כדבעי וואס איז דאס געווען עמל? ווארום לא יגעת ומצאת אל תאמין, ביי אברהם אבינו איז געווען דער ענין פון התבוננות אין א אופן ווי ס'דארף צו זיין, דאס איז געווען מיט עמל, ווי ס'שטייט קלאר אין גמרא מגילה, לא יגעת ומצאת אל תאמין. וואס האט ער זיך מתבונן געווען? אין דער בירה. שטייט האט זיך מתבונן געווען אז ס'איז דא א וועלט מיט אלע סארטן זאכן, און די וועלט איז, יעדן טאג טוט זיך אלע זאכן דארטן, וואס איז געווען דער ערשטע זאך וואס ער האט געטראכט? איז געווען דער ענין פון וועלט, ווי געזאגט פריער, דער ענין פון עמל מלאכה, מען גייט ארויס מען ארבעט אין וועלט, טאקע מיט אמונה אין אייבערשטן מיט אלע זאכן, אבער מען ארבעט אין וועלט, מיט די וועלט, דאס איז געווען די ערשטע זאך, דערנאכדעם איז ער געגאנגען צו דעם ענין האט זיך איינגעקוקט און אריינגעטראכט מתבונן געווען בעמל אין דעם שמש, דורך וועלכע עס קומט שפע וכו', וואס איז שמש? העכער פון די וועלט, צו אויבן, האט ער זיך קודם מתבונן געווען אין וועלט, דערנאך איז ער געגאנגען אין א, ווי צו זאגן ביי אונז איז דאס עמל מלאכה, דערנאך האט ער געהאט דעם ענין פון עמל שיחה, דעם ענין פון דאווענען וואס יעמאלט הייבט מען זיך אויף העכער ווי סולם מוצב ארצה, מען הייבט אויף די ארציות און מען קומט אן צו שמים, טאקע העכער פון וועלט, אבער נאך אלץ נישט קיין שותף במעשה בראשית, דורך וועלכע עס קומט שפע וכו' פון די שמש מיט די אלע אנדערע זאכן אין וועלט, ביז. אז עס איז געקומען צו די ער איז געקומען צו די מסקנא אז יש בעל הבית לבירה זו. איז דא איז דא אויכעט די אלע דריי דרגות, ס'איז דא דער ענין פון עמל אין דעם ענין פון וועלט, ס'איז דא דער ענין פון שמש וואס איז העכער פון וועלט, דערנאך קומט מען צו דעם ענין פון בעל הבית, אז ס'איז דא דער אייבישטער, דער אייבישטער איז העכער פון אלס, דא איז דאס די זעלבע זאך אויכעט, דער ענין פון עמל תורה, האט מען דעם אייבערשטן וויבאלד אז ס'איז תורה איז תורה מיטן אייבערשטן אפילו ווי די גמרא זאגט אין ברכות אפילו עס איז אראפגעקומען למטה איז דאס אויכעט דער ענין פון תורתו של הקדוש ברוך הוא און ס'בלייבט אלץ די זעלבע זאך און ס'איז ממש הוא וחכמתו אחד ווי דער לשון פון דעם רמב ם און דער אלטער רבי אין תניא ביז צו דעם אין ערוך פון דעם בעל הבית דער רבי איז ממשיך ער קומט צו די מסקנא יש בעל הבית לבירה זו ביז צו דעם ביז צו דעם אין ערוך פון דער בעל הבית און דער בירה, ממש אלע דרגות איינע נאך די אנדערע געווען דא, אזוי אנקומען צו די דרגה אז אז אין ערוך פון דעם בעל הבית און דער בירה, כמאמר חז"ל, זייער אינטערעסאנט, דער רבי זאגט כמאמר חז"ל, ברענגט ער אראפ אז דער אלטער רבי אין תורה אור מגילת אסתר, און אויך אין ליקוטי תורה איז דער אלטער איז דער אלטער רבי עס מסביר דערנאך צמח צדק און דער פריערדיגער רבי, דער לשון דארטן איז אזוי, כמאמר חז"ל, אז ער האט געזען אז דער אייבישטער איז גאר ס'איז נישט דאס איז דער אייבישטער וואס ער האט באשאפן די וועלט נאר ס'איז אסאך אסאך העכער ווי דעם די וועלט איז גאר א נידעריג א ירידה ס'איז א צמצום פאר דעם אויבערשטן ווי דער אלטער רבי זאגט לא זה היא עיקר האלוקות מה שהעולמות נתהווים ממנו וכו' נישט דאס דער עיקר פון אויבערשטן וואס האט באשאפן די וועלט און דאס איז זיין גרויסקייט פונקט פארקערט איז אברהם אבינו געגאנגען אין די זעלבע דריי זאכן ווי גערעדט דא אות יוד כדי אז דער ארץ זאל זיין א כלי צום אור התורה פון אברהמ'ן וואס איז העכער פון וועלט, ווי קען זיין דער ארץ א כלי צו דעם אור התורה פון אברהמ'ן וואס ער איז גאר העכער פון וועלט, וואס דורכדעם ווערט זי נתהפך און ווערט אן ארץ ישראל ארץ הקודש, האט אין דעם פריער געדארפט זיין דער ענין פון עמל מלאכה און עמל שיחה ווי געזאגט פריערט, ער האט געהאט די אלע זאכן פריערט און דעריבער דווקא דאס, יעצט וועט מען פארשטיין די שאלה וואס מען האט געפרעגט וועגן דעם ענין פון אברהם אבינו, וואס האט ער געוואלט דווקא די ארץ ישראל וואס ער האט דארטן געזען אז זענען אז זענען עוסק אין מלאכה, און לכאורה זענען זיי געווען די מקולקלים שבאומות, און דעריבער דווקא דאס וואס די יושבי הארץ זענען געווען עסוקין בניכוש וכו' בעידור וכו', ס'איז דארט געווען דער ענין פון עמל מלאכה, איז געווען די הכנה אז נאך דער הקדמה פון בקשת ותפילת אברהם, שיחה ווי ער האט געזאגט הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת האט געבעטן דעם אייבערשטן א ענין פון דאווענען דארט איז ביי זיי געווען דער ענין פון עמל מלאכה אברהם אבינו האט צוגעלייגט דעם ענין פון עמל שיחה הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת זאל דער ארץ געגעבן ווערן צו אברהם ולזרעו אחריו וואס זיי האבן עס מהפך געווען צו זיין אן ארץ אין וועלכן עס לייכט דער אור התורה וואס איז העכער פון דער בריאה דאס איז געבויט די שיחה פון לך לך ד' איז א שיחה פון י' שבט תשכ"ח און י"א ניסן תשל"ב איז געווען די יעמאלט י"א ניסן ל"ב איז געווען די יום הולדת פון רבי'ן וואס די רבי איז געווארן יעמאלט שנת געווען שבעים שנה פון די הולדה פון דעם רבי'ן און ווי ס'געדענקט זיך מיר די רבי האט יעמאלט גערעדט אז מ'פרעגט אים צו ער גייט ארבעטן ווייניגער צו ער גייט ווערט זיבעציק יאר דארף מען אנהייבן טראכטן אביסל וועגן וועגן פענסיע וועגן אויף ענגליש ריטייערן אויפהערן צו ארבעטן האט דער רבי געזאגט אז אדם לעמל יולד און מען דארף ארבעטן נאך מער און ס'איז נישטא קיין ענין פון חופש מען דארף ארבעטן ביז מ'וועט האבן ביז מ'וועט זוכה זיין אז מ'וועט אראפברענגען דעם ענין דער אייבישטער זאל משלים זיין זיין דער ענין פון דירה בתחתונים מ'וועט יעמאלט זוכה זיין צו די גאולה שלימה על ידי משיח צדקינו בקרוב מיד ממש